איז חודש מנחם אב מנחם אב מ'טרייסט דעם אייבערשטן מען טרייסט אידישע קינדער, דער אייבערשטער טרייסט אונז, אונז טרייסט מיר דעם אייבערשטן, אזוי ווי דער רבי פארציילט, די זי און די ער, מיט די צוויי פייגלעך זענען זיך פאסט פארלוירן געווארן, די זי און די ער, און זיי קומען זיך צאם און מען טרייסט זיי, איר וועט זיך נאך, איר וועט זיך נאך צאמפארן. אפילו אידישע קינדער זענען פארטריבן געווארן אין גלות, איר וועט זיך נאך צאמפארן, וועט נאך קומען די גאולה, אידישע קינדער אלע אידן, כי לא ידח ממנו נדח, קיין איין איד וועט נישט פארשטויסן געווארן, דער אייבערשטער איז נישט מוותר פאר קיין איין איד, אלע וועלן צוריק קומען צום אייבערשטן, די וואך איז א גרויסע וואך, מען מאכט שלום די וואך מיט ארץ ישראל, פלאדיגע זאך מ'איז שוין אפגעריקט וואכן וואכן מ'לויפט נאך מ'קומט יעצט מ'קומט שוין אריין ממש אין די אין די אין די טעג וואס מ'טרויערט אויפן חורבן אויף שנאת חינם יעצט קען מען שוין נישט זיין אפגעריקט איינער פונעם צווייטן יעצט קומען זיך צוזאמען ווערט א שלום יעצט אנשי ארץ ישראל אנשי חוץ לארץ קומען זיך צוזאמען האט מען געקענט לויפן ביז ראש השנה. מטות האט ער מסעי, וואס ער האט געמאכט זייט דארט איז פון דברים, לויפט שוין נאך פון פסח, שוין געענדיגט, מען קומט אריין די דריי וואכן, שלום, די וואך האמיר די הייליגע מ' בית מסעות, צדיקים האבן דאס געזינגען מיט א, אלע חסידישע קהילה זינגט מען דאס מיט א, מיט א ספעציעלע תנועה אזוי ווי מען זינגט די שירה, וואס די מ' בית מסעות שטייט פון צדיקים יעדע איד גייט אריבער מ' בית מסעות ויסעו ויחנו ויסעו ויחנו א מענטש ווייסט גארנישט ער דארף קומען דא יעצט דארף ער אנקומען דא יעצט דארף ער גיין דא יעצט מיינט ער ער מוז אהין פארן ווייל וועגן דעם און וועגן יענץ אלץ ליגט אין דעם סודות התורה, שם מ' בית ליגט אין דעם, שם הקדוש זכותו יגן עלינו, טייטשט, מהשם מצעדי גבר כוננו, ודרכו יחפץ, א מענטש מאכט אים א נסיעה ער גייט אהין פארן ווייל דארט לוינט אים. דער אייבערשטער מאכט אזוי א מענטש זאל זיך דאכטן דארט לוינט אים, פארוואס גייסטו אהין, דער אייבערשטער וויל דו זאלסט אנקומען אהין, דארט איז דא עפעס א זאך וואס דו דארפסט מתקן זיין, דו דארפסט אנקומען אהין, דו דארפסט דארט מאכן א ברכה, דו דארפסט דארט לייגן תפילין, דו דארפסט דארט דאווענען, דו דארפסט טרעפן א איד און אים געבן א גוט ווארט און מחי' זיין, דרכו יחפץ, דער אייבערשטער מאכט אז ער וויל אהין גיין, נישט מען טראגט אים אהין מיט קייטן, ער גייט אהין, ער גייט אהין, ער ווייסט נישט פארוואס ער גייט. אלעס איז פונעם אייבערשטן, דער הייליגער רבי האט געזאגט, אמאל קום איך צו מיין צום רעבן, און ער זאגט פארן רעבן אז מען טראגט א בחור צו, איך ווייס נישט מער די מעשה, טראגט אים אן א שידוך, טראגט אים אן א שידוך אבער די שידוך איז דארט און עס איז מיט אים נישט גוט אהין צו גיין וואוינען, האט דער רבי געזאגט דאס איז ליקוטי מוהר"ן די צווייטע חלק, סימן נ"ו, איך האב נישט אנגעגרייט דא קיין ליקוטי מוהר"ן'ס, איך האב זיך לעצטנס געשמועסט אז, שוין פארגעסן. דאנערשטאג נאכט לערן מיר פאר אביסל תורות פון רעבן, צען אויסעווייניג, די צווייטע חלק וועסט קענען זיך עס אויפצייכענען ווען וועסט אהיים קומען, זאלסט אויך אביסל האבן א געפיל אין ליקוטי מוהר"ן, קודם לערנסטו דרך הלימוד, ווען מ'לערנט א תורה, לאמיך לערנען דעם תורה, איך קום אהיים, וועל איך איבערלערנען דעם תורה, וועל זען אז ס'איז נישט אזוי, קענסט זען שיינע זאכן דא אין רעבנ'ס ספר, וועסט קוקן אין די צווייטע חלק, סימן נ"ו, כשיש להאדם לב, אז א מענטש האט א הארץ. אין שייך אצלו מקום כלל, ס'איז נישט שייך ביי אים די גאנצע זאך ווי די פלאץ, יענע פלאץ, כי אדרבה הוא מקומו של עולם, ער ווייסט דער אייבערשטער איז איבעראל, איז ער זיך מדבק ווי ער איז צום אייבערשטן, און דער רבי איז עס מסביר כי אלקות הוא בלב, משא כ ווי איז די אייבערשטער? ווי איז די אייבערשטער? ווי קען איך טרעפן דעם אייבערשטן? ווי קען איך טרעפן דעם אייבערשטן? פארציילט א חכם איז אמאל צוגעגאנגען צו א סמארט חכם אין בית מדרש מיט לאליפאפס מיט קענדיס, יא אינגעלע וועסט מיר ענטפערן די און די חידה וועל איך דיר געבן א לאלי, האסט אמאל געהאט? וואס? וואס האט דיך געפרעגט? האסט אמאל געהאט א מעשה? איינער וועט דיך פרעגן אזא שאלה, אויב דו ווייסט די ענטפער באקומסטו א לאלי, שוין געהאט אמאל? אז צי ער האט צום הייליגן ראפשיצער רב זכותו יגן עלינו איז געווען א קינד אסאך מאל א גאנצע ביכל שוין סאמטע זאכן פון די ריטשע פון די ריטשע פון אלס קינד איז יונגעלע אז דו וועסט מיר זאגן ווי דער אייבערשטער וואוינט, באקומסטו פון מיר א שעלינג, ווי אזוי ס'האט געהייסן דאס, א גילד, א רובל, א דאלער, קען עס אויפטוישן מיט די וועקסלערס, אבער א דאלער. און ער רופט זיך אן גלייך, אז דו וועסט מיר זאגן ווי דער אייבערשטער איז נישט, געב איך דיר צוויי. יונגעלע, אז דו זאגסט מיר וואו די אייבערשטער וואוינט באקומסטו א דאלער. האט די הייליגע ראפשיצער רב געענטפערט, און אז איר וועט מיר זאגן וואו די אייבערשטער וואוינט נישט, באקומסטו צוויי. די אייבערשטער איז איבעראל, ס'איז נישט שייך א פלאץ. ערליכע, א בחור קומט אין ישיבה, האט ער שוין א גאנצע פלאן וואו ס'זאל זיין א גוטע זיץ. באלד קומט שוין ראש השנה, די גבאים נעמען ארויס די מאפעס, יא אברמי, נעמסט ארויס די מאפעס פון די זיצן,

נאט טו טו טו וויאזוי מ'זאגט עס כאפן פייגעלעך קעטשן כאפן פייגעלעך קעטשן בערדס איך שפיין עס מיין און ווען מ'גייט מ'גייט כאפן אורות פאר אויף אומאן דער רבי זאגט מיר דא קום איך וועל דיך מתקן זיין פארוואס דא פארוואס עס איז אינדערהיים איך האב מיין טיש מיט מיין בענקל מיט מיין איך בין שוין אויפגעסעט וויאזוי איך קען זיין א ערליכע איד, אינדערהיים בין איך אויפגעסעט פונקטליך וויאזוי צו זיין א ערליכע איד, מיין וועקער זייגער, קיינער שטערט מיך נישט איך גיי שלאפן און איך האב מיין תהלים און איך זיי זיי מיין חצות, יעצט קומט דא ווייס איך א ווארף אריין אין א אין א אין א באראק, נו אין א אין א אין א לאגער, צו וואס צו קומען שלאפן.

איך קען דאך נישט יעדע זאך טון, איך קען נישט זיין דא און געבן א שיעור און יעצט זיין דארט און זיין אין די מקווה, איך האב נישט וואס צו טון, וויפיל איך ברעך אויף די טיר, ברעכסט אויף די טיר ברעכסטו אויף מיין טיר, איך וויל דיך נישט האבן ביי מיר אין די מוסד, ברעכסטו אויף מיין מקווה ברעכסטו אויף מיין טיר, קענסט דיך נישט אויסקומען מיט מיין מקווה איד, גיי פון דא.

קענסט מיר שרייבן א בריוועלע, דער מענטש וואס דו האסט געשטעלט טרעט אויף מענטשן, סיי א עם קודש, סיי איך וועל מברר זיין איך וויל זען, אדרבה, דער מענטש וואס ער קומט מיטן נאמען פון פון ראש ישיבה און ער זאגט און ער מאכט, איך וויל דאס וויסן, ער רעדט נישט שיין, ער שרייט, ער טוט וויי מענטשן, פיין, איך וויל עס מברר זיין, איך בעט דעם אייבערשטן, איך וויל נישט מענטשן זאלן ארבעטן פאר מיר און סיי א עם קודש טרעטן אויף אידישע קינדער, אבער איך קען דאך נישט אלעס טון.

לאז צורו די בילדינג, מאך צו די בילדינג, און מאך א בעסמעדרעש, ווייסט דו וואס, יעדער זאל קומען דאווענען, און יעדער זאל גיין זיך גיין זוכן וואו צו שלאפן, קיינער וועט נישט האבן קיין טענות, יעדער וועט זיין צופרידן. איך וויל יא, מיר זאלן מיר זאלן מיר זאלן שלאפן צוזאמען, איך וויל יא שלאפן צוזאמען, און עסן צוזאמען, אבער איך וויל אנשי שלומינו זאלן פארשטיין, דו קענסט דאך נישט אלעס טון, אלעס אליינס טון. איז נישט איזי מיך ארויס שיקן פון מקווה, נישט איזי מיך ארויס שיקן פון בילדינג, נישט איזי, האסט געשטעלט מענטשן, דאס איז די אויבער חכם, דאס איז די אויבער חכם, מען דארף אים פאלגן, מען דארף אכטונג געבן ביינאכט קען מען נישט גיין, אזוי איז א שעת מלחמה, און יעצט דא אזא קערפיו הייסט עס, מען דארף זיין אין שטוב, מען דארף זיין איינגעשפארט, זיין אין די בנין, מען דארף פארמאכן די פענסטער, מען דארף פארקלעבן מיט מיט מיט מיט.

זאג איז א קינדערגארטן דא? דו האסט עפעס אויף א גבאי? דו האסט עפעס אויף איינעם וואס כ'האב געשטעלט? שרייב מיר א אימעיל, שרייב מיר א בריוו. איך בין זייער זייער שטיל, כ'הער אזוי ווי איך הער איינער טרעט אויף מענטשן, איך בין עס מברר. איך האב נאך, איך האב גערעדט מיט די ישיבה, טויבע אויערן. אפשר, אפשר, אפשר, אפשר גיי פון דא. איך האב גענומען מענטשן וואס ווילן, וואס ווילן טרעטן אויף מענטשן, איך וויל דא, וואס וויל איך דא טון? דו רעדסט נישט מיט דער עלי, יא איך האב געבעטן עלסמער, דו ווילסט נישט קויפן קיין טיקעט זאל קויפן, דו רעדסט נישט מיט דער עלי ברויך אפשר אפשר משיב א צווייטן אינגערמאן דא ער רעדט נישט מיט מיך און דער רעדט נישט מיט וואס גייט דא פאר. אבער זיי דאס מיט נישט שרייבן ווי עזרא ווערט דערשראקן, עזרא ווערט נישט דערשראקן, ברוך השם, מען האט זיך די מיינונג, מען האט זיך ליב, מען לאווט זיך, דאס איז מורא'דיג, אבער מיר גייט אן אפילו איין מענטש, איך בין נישט מוותר אפילו אויף איין מענטש, ניין, ס'איז א מורא'דיגע ליבשאפט, איך וויל זאל טאקע זיין א מורא'דיגע ליבשאפט, איך וויל יעדער איינס. יעדער איינער. איינער טרעט אויפן צווייטן, קען מען זאגן. מען קען זיך קומען, קען זיך געבן א קאמפלימענט א צווייטן. איך פאר אויף אומאן, האט דער רבי געזאגט. מוהרא"ש געברויך שוין געבראכן. וואלט דער רבי נישט געהייסן צו גיין קיין אומאן, וואלט איך געווען דער ערשטער מענטש נישט צו פארן. האב דיר פארציילט די מעשה מיט מוהרא"ש מיט די הארט אטאק. וואלווי, דו ווייסט אז מוהרא"ש האט געהאט א הארט אטאק און אזוי ווי ער האט זיך דערוועקט האט ער גלייך שוין געפרעגט דעם דאקטער צו ער גייט קענען פארן אויף ראש השנה אויף אומאן, ס'איז געווען אחרון של פסח, זאל קענען פארן אויף אומאן, פארשטייט זיך דער דאקטער זאגט דו יו אר נארמאל, איך האב נישט געשפירט דו פרעגסט אפילו אזא שאלה, נישטא אזא זאך ווי טרעוולען, אינגאנצן א סכנה. און מוהרא"ש, איך וויל יא פארן, יא פארן, נישט פארן, און די רעביצין זאגט דארפסט פאלגן, נאר אז די דאקטער געט רשות קענסטו פארן, אז נישט קענסטו נישט פארן. די דאקטער זאגט ווייסטו וואס דו דארפסט אדורכגיין א א סטרעס טעסט הייסט עס, איך זאג איז גוט, אייבערשטער העלף מען זאל נישט וויסן פון דעם. מוהרא"ש האט מיר געזאגט טוה נישט וואס איך האב געטון, נעם זיך נישט צום הארצן, דו האסט א קהילה, נעם זיך נישט צום הארצן, נעם עס ביז דא, ביז דיין רעקל. נעם א שיינע רעדע, יא קוק די הארץ האט מיר געפלאצט, מוהרא"ש פרעגט מיך אמאל וואס מיינט די הארץ האט מיר געפלאצט פון עסן אייז קריעם איז זיבעציג יאר? איך בין געזיצן דא אין אפיס און געלעקט אייז קריעם און הארץ פלאצט א פלאצט נישט קיין הארץ שטיין און פראבירן אריינברענגען די רעבע זאך אין מענטשן און מען שטויסט צוריק מען שטויסט צוריק מענטש ווערט אפגעשוואכט נו דאס איז עס נו מענטש די הארץ איז נישט געמאכט געווארן פון מעטאל מוהרא"ש פלעגט זאגן אפילו א קאר א ענדזשין פון א קאר, ס'מעטל! וויפיל מייל קען עס שלעפן? געזעגנט זיך. וואס זאגט מען? וואס זאגט מען? המקום ימלא חסרונך, נו, שוין. קומט מען און רחב זאל די קאר, המקום ינחם. אפילו א מעטל א אייזן קען נישט ציען, און א הארץ, און א געוואר. קלאפט בלוט און ער שטייט און ער פרובירט און מ'לייגט נעגל, מ'פרובירט און מ'לייגט נעגל. שוין מוהרא"ש האט דעמאלטס געזאגט איך האב די טעסט איז געווען אז דו דארפסט לויפן אויף א מאשין, דו דארפסט דארפסט זען צו דו קענסט עס מאכן, איך האב געשפירט איך חלש יעדע רגע, איך זאג איין זאך, איך פאר קיין אומאן, סאו איך מוז מאכן דעם טעסט, יעדע רגע לויפן אויף דעם, דער דאקטער, יא דו האסט עס געמאכט, דער דאקטער זאגט אז דו קענסט פארן קיין אומאן, דער רבי זאגט דו דארפסט פארן קיין אומאן, פארט מען אויף אומאן. און די לעצטע יאר איז אויך געווען א גרויסע נס.

אהרן הכהן יארצייט אהרן הכהן מ'רעדט פון אהרן הכהן די ערשטע זאך שלום מאכט שלום בית ס'איז דא א חידוש א גרויסע חידוש וואס מוהרא"ש האט געזאגט פאר די רעבעצן די רעבעצן דארף דורכגיין א שרעקליכע שרעקליכע שווערע סערדזשערי ערב ראש השנה מוהרא"ש איך בלייב דא זאל איך איר איבערלאזן דאס איז א חידוש נפלא האט די רעבעצן געוויינט

אז איך פאר ניין ווייל די אלע הייבט זיך אן צו רעדן אז דארט איז גוט פאר עבודת השם דא איז גוט פאר עבודת השם מי שיש לו לב כשיש לאדם לב אין שייך אצלו מקום כלל איז דאך נישט שייך ביי אים אזוי דא דא איז מיר גוט דא קען איך דינען דעם אייבערשטן דא דא קען איך דא קען איך זיין די צייט און די פלאץ די הייליגע חכמים זאגן היכי דמי בעל תשובה וואס איז די זאך פון א בעל תשובה זאגט די גמרא ס'קומט אים אונטער, באותו מקום, באותה אשה, באותו זמן, א מענטש איז אראפגעפאלן אין עבירה, און ער האט נאכאמאל די געלעגנהייט, ער האט די פלאץ, ער האט די צייט, און ער האט די עבירה, און ער גייט אריבער בשלום, דאס הייסט תשובה, איך גיי נישט צוריק צו וואס איך האב געטון. נאר מ'טייטשט אין דעם מורא'דיג, וואס הייסט בעל תשובה? היכי דמי בעל תשובה? באותו מקום. דו הערסט מענטשן זאגן איך קען נישט, איך קען נישט דא לערנען. ווען איך וואלט ווען געוואוינט דארט, פאר ארץ ישראל, פארקויפט מיין הויז, אויסלעבן די יארן, ריטייערן, דעמאלטס אפשר וואלט איך געלערנט. וואלט איך געווען אין די צייט, וואלט איך געהאט אזא פרוי, וואלט איך געהאט א אנדערע פרוי. ניין, דאס איז נישט קיין תשובה. היכי דמי תשובה באותו מקום, ווי דו געפינסט זיך, באותו זמן. טפשים, בייביס.

אלעס איז דא אין דעם מ"ב שם מ"ב דא ליגט אין דעם סודות דו דארפסט דא זיין היינט און יעצט ס'איז גיין די באנגעלאו יעצט די קאנטרי יעצט אהיים גיין אהיים לויפן יעצט די ווייב וויל גיין דא יעצט מיר גייען וואוינען דא און יעצט האט מיך אהין געשלעפט דארט יעצט דארף איך אהין פארן יעצט דארף איך אהער גיין יעצט דארף איך אהין גיין דאס איז די ויסעו און ויחנו אלע סארטן נעמען פון א' ביז ת' און ווי בין איך דא. דאס איז די גרויסקייט פון א איד, לאמיר ענדיגן די תורה פון רעדן, ביים אייבערשטן שטייט דאך הנה מקום אתי, די אייבערשטער איז דאך מקומו של עולם, אלעס איז די אייבערשטער, ואין עולם מקומו, קומט אויס ווער ס'האט א אידישע הארץ, נישט שייך אים צו זאגן, אה, דא איז מיר נישט גוט צו דינען דעם אייבערשטן, ווען איך בין דארט וואלט איך געדינט דעם אייבערשטן, איך מוז, איך מוז גיין דארט, אויב, אוודאי איז דא א זאך אז א מענטש האט א רבי, א מענטש האט א גוטע איד, און ווייסט ער קומט האט א חבורה, און איך דאווען דא, אוודאי, אבער אויב לאמיר זאגן ס'מאכט זיך אז איך קען נישט דא זיין.

אויב איז פלוצלינג געווארן שוואך דארפסט ליגן א גאנץ יום כיפור אין בעט. שוין האסטו געהארגעט ווי שחט נעקסט נאך די יאר וואס די יאר? נאך מארגן. נאך מארגן. נעה קיצור נו. געענדיגט נו. די אלע אלע מענטשן וואס לעבן מיט מיט דרכי האמורי מיט סימנא מיט נחש מיט דאס מיט די. ס'געווען אמאל אזא מין פחד ער געצינדט א לעכט. כ'האב אמאל געהערט פון ליפא.

בשבת, דג איז דאך לשון דאגה, ידאג כל השבוע, ווער ס'האט נישט געגעסן קיין פיש שבת, נישט געגעסן קיין פיש זאל איך מיך אויך זיין צובראכן? נישט געהאט קיין פיש, פיין, יעדער זאל זיין פרייליך א גאנצע וואך. דו מאכסט מיר א סימן אויף וואס? דו מאכסט מיר א סימן אויף וואס? קענסט מיר? און אפילו די זאכן וואס שטייט שוין יא אין די פוסקים, איינער זאגט מיר ס'שטייט דאך בפירוש אין שולחן ערוך אין די פוסקים אז אויב איינער הייבט אן שבת דאווענען, ער פארט אריין אין די וואכענדיגע דאווענען, ער הייבט אן פרייטאג צונאכטס, ברוך אתה השם הקל הקדוש, אתה חונן לאדם דעת. וואס ווילסטו זאגן אתה קדשת? נו, דאס שטייט דאך שוין יא אין די פוסקים, יא, וואס שטייט? וואס שטייט? ווייסטו וואס שטייט? שטייט סימן רע לו. און וואס מיינט שום עראלע? אז איך דארף יעצט אה, א סימן רע לו, אז איך דאווען נישט אין א סידור, איך דארף צו דארף טון אן דאווענען. וואס מיינט סימן רע לו? אז א גאנצע וואך זאל איך יעצט ארום טראגן אוי וויי, דאס איז שוין א סימן פאר מיר אז וואס? דאס איז א סימן פאר דיר אז יונגערמאן, נעם א סידור, עפעס קלאפט נישט דא, דו האסט א בעקיטשע מיט א זשוואלקע, מיט א ווייסע שאליק, מיט א מיט א פעפעטע הויזן, אתה חונן לאדם דעת זאגסטו פרייטאג צו נאכט. קודם קודם איז דאך די הלכה כ'קען נישט די גמרא שאקל אויב מחיש אויב לא וואו מ'דארף גיין ענדיגן די ברכה ס'פאסט מיר נישט ענדיגן די ברכה איך וויל ענדיגן אתה חונן איך וויל ענדיגן פרייטאג צונאכטס אתה חונן לאדם דעת ברכה נישט דאס איז די רצון השם יעצט אנגעפאנגען אתה חונן לאדם דעת איך בעט נאך אין איין אין מיין אידך איך בין פרייטאג צו נאכט ס'איז א שיטה איך האב געזאגט ס'איז א שיטה אין מדרש אז דער רבי זאגט איך קען נישט פארשטיין ווען איך וואלט געווען טאטע פון איך וואלט געווען מתקן געווען אנשי כנסת הגדולה וואלט איך אריינגעלייגט די ברכה פון אתה חונן היינט אין די שבת'דיגע אין די שבת'דיגע דאווענען דעת דעת דארף מען דאך האבן אבער ס'שטייט דאך שוין יא דאס אין די אין די מפרשים אין די פוסקים סימן רע לו צו מרן לויט זיין מאדנע הבנה, אבער נישט אז דאס איז א סימן אז איך גיי מיך צעברעכן, אדער מענטשן פרעגן מוהרא"ש שאלות ותשובות דורכגעפאלן יום כיפור, געווארן דורכגעפאלן, בעל קרי, יעצט טוט זיך שוין אויף דעם וואס טוט מען דא, ווייל מקווה גייט מען דאך נישט יום כיפור, אבער אז דו ביסט אראפגעפאלן און דו דארפסט מקווה, דארפסטו א מקווה, די פריערדיגע צדיקים, די הייליגע צדיקים.

איז לא די איך בין אראפגעפאלן און איז יעצט געענדיגט אויב מ'איז שוין אדורכגעגאנגען דעם גאנצן יאר מובטח לו שהוא בן עולם הבא מענטשן פרעגן מוהרא"ש אין די בריוו וואס טוט מען דא מיט די אלע סימנים מוהרא"ש זאגט אים טו תשובה וויין דיך אויס צום אייבערשטן זאג תיקון הכללי זיי פרייליך זיי פרייליך וואס איז די סימן די סימן איז

רבי נתן זאגט כ'האב געהערט פון רבי'ן דער רבי האט אמאל געזאגט א דיבור און ס'איז געווען אזוי שרעקעדיג ווי דער רבי האט עס געזאגט אז ס'האט אויסגעקוקט ווי די שרעקעדיגסטע זאך דער רבי האט זיך אנגערופן ס'האט א פנים מ'דארף זיך זייער היטן פון איין הרהור דא רבי נתן שרייבט ס'האט אויסגעקוקט עפעס אזוי ווי דער רבי זאגט אז דאס איז עפעס די שרעקעדיגסטע זאך וואס קען נאר זיין אז א מענטש טראכט א שלעכטע מחשבה וואס וויל איך טון ס'טראכט ס'פליעט אוועק די מח כ'בין דאך נישט בעל הבית.

דער יצר הרע מאכט מיך וואך, דער יצר הרע ווארפט מיך אראפ, ער ברענט אין מיר, ער לאזט נישט שלאפן, לא ינוח, ער שלאפט נישט ולא ישקוט ביז ער ברענגט מיך אריין אין תאוות עולם השפל הזה און נישט אין די נארישקייטן, און ער פארדרייט שטענדיג מיינע מחשבות, אפילו יעצט ווען איך שטיי און איך דאווען צו דיר, שכלנו ומוחנו עד מאוד, איך מיין מחשבה, איך האב שוין נישט קיין כח, ואין בנו כח לעמוד נגדו, כי נחלש שכלנו ומוחנו עד מאוד, אזא תפילה, וואו, רבונו של עולם, וואס זאל איך טון?

זאג גוט, דו האסט אראפגעזינקען פינף טויזנט דאלער און דארט איז שוין געווען א פופציגער, כ'גיי ברויך איך נישט, היינט איך האב א נייע פלאן, איך האב א איידיע, איך האב א איידיע, אה, שלום עליכם, אבער פארוואס נישט ברוחניות, ניין ברוחניות האלט זיך עס נישט, איך קוק דיך אן ווי דו פלאגסט אוועק געלט, ביסט אוועקגעגאנגען גייסט צוריק נאכאמאל געלט, אלץ הייבסט אן פון פריש, אלץ הייבסט אן פון פריש, יא אבער איך האב שוין מיינע סימנים, איך זעה, איך האב מיר געמאכט א סימן, די אלע סימנים. דרכי אמורי, וואס האט גארנישט מיטן אייבערשטן, איך הייב אן פון פריש, איך הייב אן פון דאס ניי, על כל פנים, א איד איז געקומען צום רעבין פרעגן וועגן א שידוך, אז דארט איז אים נישט גוט צו וואוינען, וועגן וואס, וועגן עבודת השם? עבודת השם וואו א מענטש געפינט זיך, דארט איז דער אייבערשטער, דארט דאווענט ער, דארט לערנט ער, די ווייב רופט דיך אהיים, און איך האב יעצט געוואלט זיין, איך וויל יעצט זיין ביי די קינות.

אײַנגעשטאָנען בײַ איינעם, די קינד האָט געקוויטשעט, האָט ער געזאָגט, אַזוי, זעט, אַזוי פֿלעגן, אַזוי פֿלעגט מען שרײַען צום אייבערשטן, אַזוי דאַרף מען שרײַען צום אייבערשטן, אַזוי קוויטשען מיר. איך מוז מיך, איך מוז זאָגן, רבונו-של-עולם, העלף מיר! יא, אָבער דאָ איז נישט דאָס, דאָס איז שוין אַ געהעריגע פּלאַץ. כ'האָב אַ געהעריגע ספֿרים-צימער, כ'האָב אַן עקסטערע צימער.

די בייזע לאנד פונקטלעך פונקטלעך אלעס דולי די פאנע טישוס קיינער שטאט דריק איז דאס אזוי גייסט דו וואס אזוי גייסט דו קענען דינען דעם אייבערשטן א מענטש האט א לב כשי כשיש לאדם לב א מענטש א איד האט א הארץ ער טראכט פונעם אייבערשטן ער בענקט צום אייבערשטן ווי ער איז מוהרא"ש האט אלץ געזאגט פאר אינגעלייט ווען מען קומט אים פרעגן וועגן וועגן וועגן פרנסה, פול מיט בריוו, הונדערטער בריוו אין אשר בנחל, כ'האב פון די ערשטע, די ערשטע דרייסיג טויזנט בריוו, כ'ווייס נישט צו איך זאל זאגן, מוהרא"ש האט זיך, ס'איז נאכנישט געווען מער אנדערש, על כל פנים, מוהרא"ש פלעגט אלץ זאגן, מ'טראגט דיך אן א דזשאב, נעם א דזשאב אבער דו דארפסט נישט ניצן דיין מויל, דארפסט נישט ניצן דיין מויל, דיין הענט, דיין פיס. דיין מויל זאל קענען משא כ וואס דארף וואס דארף איך טון? וואס דארף איך טון? באקן? דארף וועלגערן וועלגערן טייגלעך? מאכן פיצא? איך וויין איך בעט דעם אייבערשטן איך האב געקענט א ברסלב'ער חסיד ער האט געארבעט אין א בעקערי א בעקעריי נישט סתם א בעקעריי א בעקערי אין א מיידל קעמפ

טיר געווען אפן זעט אויס פאר מענטשן זאל קומען פרעגן שאלות רבי אהרן גיסט אים טרערן פון די אויגן איז זיך מתבודד און געשטאנען און ער זעט ער זיצט גייט אריין אויפן וואנט און ס'גיסט אים טרערן פון די אויגן איז זיך מתבודד און געשטאנען דארט און רבי אהרן האט אפילו נישט געהערט איינער איז אריינגעקומען שוין איז צוריקגעקומען צום רבי'ן דאס האב איך געוואלט זאלסט זען קען זיין א רב פסק כ'שפרינג צום סוף פון די מעשה דער רבי האט אים געזאגט, האט דער רבי געזאגט, דאס האב איך געוואלט זאלסט זען, קען זיין א רב, פסק'נען שאלות, ניין, מען זיצט און מען וויינט צום אייבערשטן, א מענטש זיצט פאר זיך און ער בענקט צום אייבערשטן, ער זאגט, איך וויל זיין א איד, איך וויל דאווענען, איך וויל לערנען, געווען א ברסלב'ער חסיד, האט ער געהייסן ר' עוזר, מען האט אים פארכאפט, די קאמוניסטן האבן אים פארכאפט, מען האט אים געצווינגען צו מחלל שבת זיין, דארט איז נישט געווען קיין מעשה, נו, על פי הלכה. די הלכה דארף מען זיך הרגענען פאר דריי פאר דריי אבער די זארג אין ראש וועכע זאל קענסט מיך הרגענען ער איז געשטאנען געדארפט זעגן האלץ זעגן ביימער מוהרא"ש פארציילט איך געדענק פרייטיג צו נאכט און איך האב זיך דערמאנט ס'דא אנדערע לענדער אידן וואס זיצן און מאכן באטע יעצט און מען זינגט צום אייבערשטן און איך דארף דא שטיין מיט א זעג און איך האב געזויגן האלץ אבער איך האב געוויינט ביים זעגן איך האב געזינגען זמירות כל מקדש שביעי איך האב געוויינט צום אייבערשטן איך האב געבענקט צום אייבערשטן

חשמונה, מוסרות, בני יעקן, הגדגד, חר הגדגד, כ'ווייס שוין אלע סארטן, ווי קום איך אן, איך זע אלע פון רמון פרץ. און נאכדעם קומט מען צו לבנה, און נאכדעם קומט צו רסה, וואס איז די זאך וואס איך דארף זיך אריבערשלעפן, יעצט דארף איך זיצן דא אין א דאקטער'ס אפיס, איך דארף דא זיצן אין, אין, אין, ווייס נישט וואס.

לייג אריין אביסל נשמה, לייג אריין אביסל הארץ, לייג אריין עפעס, לייג אריין עפעס א חיות אין די ליינען, עס קומט אזא אזא אזא מ"ב מסעות דאס איז א מורא'דיגע לימוד ווי דער רבי לערנט אונז אויס ווי איך בין איז דער אייבערשטער, ווי איך בין איז דער אייבערשטער, מען האט מיך אוועק געשטעלט יעצט מיין דזשאב איז צו שטיין אין א אין א רעסטוראנט, איך זאל דא מאכן א בית מדרש, און מענטשן קומט אריין וואס דארפסטו?

שמוציג שמוציג שמוציג שמוציג און פלוצלינג קומט אריין א געשעפט און וויאזוי מיט די אייבערשטער ברוך השם איך האב דיר א מוראדיגע מעשה צו פארציילן א תפילה מעשה געבעטן דעם אייבערשטן רבונו של עולם העלף מיר איך בין אזוי פארלוירן דו קענסט זיך נישט פארשטעלן איך ווייס נישט אסאך מאל ווען מען רעדט צו א פרישן מענטש און ער האט נישט געהערט די מעשה פון תפילה דארפסטו אים עס עקספלעינען און איך האב געהייסט מאך תפילה

איך בין געגאנגען דא דא ברוך געעפנט א גרענד אופענינג, געווען א חנוכת הבית א קביעת מזוזה, נאך נישט געמאכט די חנוכת הבית, האב איך זיי פארציילט אז די נײַן טעג נאך עפנט אויף א דרייגוד סטאר דא ביי די קארנער, האב איך זיי פארציילט איך האב מיך דערמאנט א סיפור וויאזוי מיין קאפ האט געטראכט פאר איך בין מקורב געווארן צו מוהרא"ש, איך שעם מיך, מסתמא גיי איך ווערן רויט בשעת'ן פארציילן אבער איך גיי עס פארציילן, איך האב מיך דערמאנט די מעשה די וואך, גראדע א שוואגער. וואס האט מיך אויך געהאלפן אזוי שלעפן אביסל צו מוהרא"ש און איך האב גערעדט צו אים, און ער זאגט מיר איך וועל דיר ווייזן א אינטערעסאנטע זאך, איך וועל דיר ווייזן א מענטש וואס דרייט זיך ביי הרב שיק, אינדרויסן זעט ער אויס פשוט פשוט, און ער איז דבוק צום אייבערשטן, ער לעבט צום אייבערשטן. יעדער רעדט צום אייבערשטן יעדע גוטע גוט איז אונז איך האב מיך אנדערמאנט אז אז דאס איז ביי מיר געווען א וואונדער אז איך בין מיט אים געגאנגען אויף א וואלק צו טערטין עוועניו ווי ער זיצט און דער חיים דוד זיצט אויבן און און און ער ציילט פושקעס פאר פאר פאר מאיר בעל הנס א גוטע דזשאב פאר א ברסלב'ע חסיד מענטשן ברענגען ארויף פושקעס דא א גרויסע מאשין מען דארף עס אריינגיסן ציילט עס און מאכט פעקעלעך און ער רעדט צום אייבערשטן נעמט אפאר ספרים א חומש א משניות א תהלים

דאס זע איך א גארטל, א מורא'דיגע גארטל, דאס עובד השם, אדער איך ווייס נישט, ביטער אינגערמאן, שפרייט זיך דער עוף, איך טריי צו קוקן, איך קוק אהער, איך קוק אהין, און מיין שוואגער איז דא געקומען, ער האט עס, מיין שוואגער איז דא געקומען, אינגערמאן, רעד צו אים אביסל, פארצייל אים עפעס פון הרב שיק, פון מוהרא"ש, און ער האט דא, איך זאג דיר ווען ביי תפילה איז אנגעקומען, איך זע ווי ער עפנט די אויגן, איך.

אוי אזוי פארשעמט, אז איך קען ליגן מ"ט שערי טומאה בין איך געלעגן, מ"ט שערי טומאה, אה ברוך השם איך האב גע'פסק'נט שאלות, אבער איך האב נישט געוויסט אז מען קען רעדן צום אייבערשטן, ס'איז דא רעבעס מיט לעכטערס, וואס מען צינדט אן די לעכטער, מען צינדט אן די לעכטער ווען מען מאכט חתונה, אויב דו ווילסט אויף די בחורים קומען זאגן איך האב חתונה געמאכט אין ישיבה, לאז מען אויפהענגען לעמפלעך, איך האב געמאכט, קעקעי, אנדערע פראגע האב איך.

אין אין שיעור עיון הערן א דזשאוק שיעור עיון ס'איז שוין דא דער קאוד דאס ווייסטו שוין ניין ניין איך וויל געהעריג מסביר זיין ווילסט הערן די דזשאוק וועגן שיעור עיון? ווילסט הערן א דזשאוק? ס'דא א דזשאוק דא אין היכל הקודש זאג ווילסט הערן א גוטע דזשאוק? שיעור עיון ווייסט די דזשאוק איז? א גאנצע ישיבה און גאנצע פלעצער מ'לערנט שיעור עיון און קיינער לערנט נישט ס'איז א גרויסע דזשאוק מגיד שיעור קוקט זיך פאר מגיד שיעור לערנט עס פאר האקט אויפן טיש

ס'גייט זיין דא מלחמה היינט נאכט, כאטש א כח, גיי שנעל אריין אין לייט, רבונו של עולם בעט איך, השי"ת בעט איך, איז יעצט שבת, איך מיין גאנצע האפענונג איז שבת, א גאנצע וואך ארבעט איך ווי איך ווייס וואס, א גאנצע וואך ליידן און ארבעטן, היינט קומט שבת איך וויל זיין א איד, אבער איך וויל אביסל דאס דאס דאס, די ליבע שטוב, די זאל, די די וואוינען, איך ווייס נישט וויאזוי דרייט מען עס צוריק, איך זאל נישט אהין, איך זאל זיך עפעס פארהאקן, און זי גערעכט, און איך ווייס נישט וויאזוי דרייט מען עס צוריק, איך זאל נישט אהין אין שטוב.

איז אויב בין איך דארט, איך גיב גלייך א קוק אין די אויגן פון זיי ביידע, יא, די ליכטיג, צו ווילן, אקעי גיי צו דעקא טאטעס, טאטע, נע, ווען מען דארף ארום גיין די בלאק צוויי מאל, דארף יעדע דארף מ'דארף דעסיידן, איבערשלאפן, קענסט איבערשלאפן, אבער וואס טוסטו, פרעגט ער, דו ביסט מסכים? איך ענטפער נישט גארנישט, ער האט מורא צו זאגן, יא, אויב באלד, פרעגט ער, דו ביסט מסכים? איך ענטפער נישט גארנישט, ער האט מורא צו זאגן יא, אויב באלד גייט קומען א ניין. וואס האסטו מורא יענער וועט זאגן ניין? איך וויל די שידוך. אויב יענער וויל נישט, וויל איך עס אויך נישט, אבער אזוי וויל איך די שידוך. יעצט קאל די צווייטע זייט, אפשר זאל מען ווארטן נאך א שעה, קאל אים הער וואס יענער זאגט, וואס זאגט יענער? וואס זאגט יענער? אה, דו ביסט אויך עקסייטעד, נאר דו האסט מורא יענער וועט זאגן ניין, דו ווילסט נישט זיין די פול, וואס האסטו מורא צו זאגן, אונז זעמער זייער עקסייטעד, אונז כאפ מיר עס היינט.

מיט שוין א מבחר פון די דרייסיג יאר חס ושלום. שוין, ווילסטו זאגן היינט מיר זענען גלות? מיר זענען גלות ווי? מיר זענען גלות צווישן די אידן. כל פנים, היינט איז די יארצייט פון אהרן הכהן, ס'קומט יעצט שבת, גייען זיך איבערבעטן, איז אהרן הכהן געגאנגען, אוי, דער טריקער מענטש איז זיך אויך, כ'פאר אזוי אביסל, כ'בין מיד. דער אַהרן הכּהן איז געגאַנגען צו דעם מאַן און ער האָט געזאָגט, דו װײסט, דײַן װײַב װיל יאָ צוריקגײן מיט דיך, זי האָט דיך יאָ ליב. זאָגט ער, זי האָט מיך נישט ליב. אונז זעמיר געזיצן בײַ קורח. קורח זאָגט קלאָר, אַז מײַן װײַב זאָגט, אַז זי װיל נישט צוריקגײן, װײַל ס'איז נישט קײן מעטש, און ס'איז לכתּחילה נישט געװען קײן מעטש, און ס'איז בכלל, כ'װײס נישט, װער ס'האָט אױסגעטראַכט אַ סיבה. די גאַנצע פּראָבלעם איז דאָ אָנגעפֿאַנגען בכלל, אַז מ'איז געבױרן געװאָרן. װען מ'װאָלט נישט געבױרן געװאָרן, װאָלט נישט געװען קײן פּראָבלעם. געבױרן געװאָרן. און דאס איז דאך לשון חז"ל, ענדערש האט שוין טוב לו שלא נברא, עכשיו שנברא, זאגט די תורה מאך א שידוך, די תורה זאגט מאך א שידוך, ניין, ווייל די פראבלעם הייסט דאך די שידוך, ווען עס איז נישטא קיין שידוך איז נישטא קיין פראבלעם, אהרן זאגט אים אבער דיין ווייב וויל דיך, די וויל דיך, זי האט דיך ליב.

וואס? כ'האב דיך ליב. זי גייט עס נישט גלייבן, איין מאל גייט עס נישט גלייבן, צוויי מאל אויך נישט, דריי מאל אויך נישט, האסט איר זייער אסאך מאל געטשעפעט אז זי האט די נעיטשער פון איר טאטע, האסט איר געזאגט אז זי האט די שוואכקייט פון די מאמע און די שוואכקייט פון די טאטע, פון ביידע. ביידע. פשוט קינד. יא, ס'איז א גוטע דזשאוק פאר דיך, יא, ס'איז צו לאכן ביים שיעור, אבער געליטן האט זי. און געלייט איר עס, ער פארלירט זיך און הייבט אן שרייען אן פאר זיי, און נאכדעם ער בעט איר איבער, לאמיר זאגן מ'האט עפעס געווארפן, צובראכן, פארקאסט, איבערבעטן, לאמיר זאגן, אויב דו, דו זאגסט עפעס א שלעכט ווארט, וואס הייסט איבערגעבעטן? האסט מיר דאס געזאגט, יא? איים סארי, וואס הייסט איים סארי? זאג מיר סארי, איך האב מיך צושריגן אזויווי.

סארי, וואס איז סארי, דו האלטסט נישט פון מיך, דו טשעפעסט מיך, זאג פאר מיר סארי. און נאכדעם איז ער געגאנגען צו די ווייבל, דיין מאן חלש'ט פאר דיך. אלע לשונות, זיסע לשונות וואס ער האט צוזאם גערעדט צו די פרוי, דו ווייסט דיין מאן, וואס הייסט ער קומט נישט אהיים, ער קומט נישט אהיים ווייל ער פילט אזוי ווי ער קומט אהיים און דו ווארטסט אים נישט אפ, ער האט קאמפלעקסן, זיי דו, זיי דו די מאן. זיי דו די מאן, נאר א שאד פאר די פרויען. ס'איז דא אמאל א צייט וואס די פרוי דארף זיין די געבער. קומען קומט טאקע די מאן, ער זאל אריין קומען אדער נישט, טו דו זיך אן די הויזן, פארשטו, זיי דו יעצט די מאן, און ער וועט זיין די פרוי, ער וועט זיצן און אים מנחם זיין, זיצן און אים טרייסטן, שוין.

פרעגט דער משל. דער משל אז זי ציקירט מיך. זי ציקירט מיך אנשטאטס מיך זאגן זאלסט ארויסנעמען די גארביטש. וואס איז שוין אין די גארביטש? איך קען איר זאגן אבער איך מוז. אבער פאר שלום בית טאר איך עס נישט טאר איך נישט זאגן. זי ציקירט מיך.

עד כאן. מע גיט דער צײַט, מע טוט אַ שמועס, אַן אָפֿענער שמועס. ס'איז דאָ אַ זאַך, וואָס באַדערט מיך. קען זײַן, איך בין שולדיק. איך האָב גאָר נישט מיט דיר. אָבער איך וויל דיך עס נישט זאָגן, ווײַל איך וויל דיך נישט וויי טאָן. וואָס? אָבער איך וויל נישט, אַז זאָלסט נעמען פּערזענלעך, ווײַל עס קען זײַן, ס'איז מײַן פּראָבלעם. אָבער דערוועגן, אַ סך מאָל איז גערעדט צו מיר. דאָס הייסט,

געגאנגען געמאכט יעצט איז נישט דא ווער ס'איז גערעכט יעצט איז דארף מען דארף מען עס זעהן זאל זיך ענדיגן און באלד מען קען שמייכלען און באלד קען איך ארויס געבן מיינע פילינגס נישט גלייך בעטן דעם אייבערשטן מיר א ריכטיגע מ דער אייבערשטער זאל העלפן און זאל מען שוין אנהייבן פאלגן דעם רעבין די אויערן זאל זיך שוין עפענען און די קאפ זאל זיך שוין שפאלטן מ'זאל שוין טראכטן ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט חזק חזק ונתחזק חזק חזק ונתחזק דו הערסט כ'האב געענדיגט ספר במדבר. דו דרייסט דיך ביי א רעבע? וואס האט ער דיך געגעבן? האט דיך געגעבן איינמאל חומש? יא, אויב יא, כל הכבוד. האט דיך געגעבן חומש? דיין רבי האט דיך געגעבן זאלסט אהיים קומען און קענען. ווייל, רעדט נאכאמאל פיין. אבער ברוך השם אז מיר זענען זוכה געווען מקורב צו ווערן צום הייליגן רעבן און געפינט מען זיך אין היכל הקודש, וועקט אונז אויף נאכאמאל נישט שלאף נעם א חומש פון אנפאנג וואך, פון אנפאנג וואך ווארט נישט אויף פרייטאג יעדן טאג אביסעלע קענסט עס שוין טון, דא מלמדים אין חדר וואס טוען עס מיט די קליינע קינדער אביסעלע חומש מאך א רגילות נישט אויף איינמאל א גאנ ביסט בר מצוה געווארן? מעביר סדרה זיין. וואס זאגט ער? קיין שום דבר. די בכלל נישט טיף צו וויינען. דאן אוועק ווי דער טאטע זאגט עס און ס'גייט אפילו נישט אריין אין די קינד. אקעי אויף איינמאל. אביסל חומש, אביסל גמרא, אייבערשטער העלפן, זאל זיין א פרייליכע חודש, א פרייליכע שבת. עס קומט די ניין טעג. דארף מען זען זיך איבערצובעטן. די גאנצע זאך פון די ניין טעג זיך איבערבעטן, ס'איז די הלכות.

און נעם דיר צוזאמען און גייט אז קיינער לאזט מיך נישט אריינגיין אינמיט א ישיבה, און נעם דיינע בחורים, און נעם דיר צוזאמען א קעמפינג, קיינער לאזט מיך נישט אריינגיין אין מקווה? וואס, מ'טאר מיך נישט אריינלאזן, מיינע בחורים טארן נישט גיין אין מקווה? צו אונז דארף מען גיין אין סווימינג פולס? יארן יארן, איבער צען יאר, וואו איז מען געווען? איז אונזער מקווה געווען א סווימינג פול? מ'האט גענומען מונקאטשער רב'ס, הייליגע מנחת אלעזר'ס תשובה, הייליגע מנחת אלעזר זאגט, טבילת עזרא, טונק דיך אריין אין א וואנע, שוין. יא, ווייסטו פון די תשובה? יא ווייסטו פון אים? דאס נישט געהערט די מוהרא"ש זאגט אז צו קוקן אין אין דעם זיידע מונקאטשער מנהגים נו. כ'הער נישט. דרכי חיים ושלום, מ'מוז זען. כ'האב עס דא אויבן מ'קויפט. זי האט שוין איבערגעגעבן יענקי האט געקויפט שיינע. יענקי ווייסט וואס צו קויפן, מונקאטשער ספרים. זאג איך איך איך כ'האב א מורא'דיגע געפיל מיין הייליגע מנחת אלעזר. איך טרעף א מונקאטשער חסיד. זאג איך אים נו, דער הייליגער מנחת אלעזר הייבט אן די דברי תורה, הייבט אן מיט א שטיקל שיחות הר"ן. הייבט אן מיט א שטיקל שיחות הר"ן שוין כשר שוין כשר פונקט זיץ איך מיט איינעם צו איך וויל דאך אנצינדן א שטיקל דרוש און ער זאגט רב נתן פון ברסלב כשר ביי מיר כשר ביי מיר כשר ביי מיר ראש ישיבה רבנו דעם רבינ'ס נאמען נאך דא איינער וואס איז מזכיר אויך נישט א בושה צו זאגן דעם רבינ'ס נאמען רב נתן פון ברסלב או דו רעדסט פון רב נתן